פרעגט די גמרא, דו זאגסט דאך יעצט אז אין דעם דארף מען לערנען דברים, נאר ווי לערנט מען דאס לשון דרך, אויב ס'איז עפעס דא א באזונדער טעם? והא דתנן, דאס וואס מיר האבן געלערנט אין א משנה, כוי, דאס איז א ספק צו ס'איז א חיה, און ס'איז א ספק צו ס'איז א בהמה, און ס'איז דאך דא א גרויסער חילוק, אז די חלב פון א בהמה, איז אסור, און די חלב פון א חיה איז מותר. לגבי כיסוי הדם כאפט אויך א חילוק, א חיה מען שעכט דארף מען צודעקן די בלוט, מען שעכט א בהמה דארף מען נישט צודעקן די בלוט, ממילא אז ס'איז מיר א ספק צו ס'איז א חיה צו ס'איז א בהמה, גיב איך אויף דעם מאל אלע חומרות. יש בו דרכים שווה לחיה. מיט אנדערע זאכן בין איך מחמיר אז ס'גלייך צו א חיה אויב מ'שעכט אים דארף מען צודעקן די בלוט ויש בו דרכים שווה לבהמה מיט אנדערע זאכן איז גלייך צו א בהמה אז די חלב פון כוי איז אסור ויש בו דרכים שווה לחיה ולבהמה אז מ'דארף דאס שעכטן אזוי ווי חיה ובהמה דארף מען שעכטן, ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה, וואס ס'איז אסור די דין הרבעה סיי מיט א בהמה וואס איז גלייך צו אים ווי א חיה, איז מיר דארט שווער ניתני דברים, פארוואס שטייט דארטן דערמאנט יש בו דרכים, זאל נאר שטיין דברים, ותו, נאך איז שווער. הא דתנן דאס וואס מיר האבן געלערנט פריער, זאגט די משנה אז ווען איינער א שליח ברענגט א גט פון א פרוי אדער א שטר שחרור פון א עבד פון מדינת הים דארף ער זאגן די שליח בפני נכתב ובפני נחתם, שטייט דארטן זו דאס א אז מען דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם? אחת מן הדרכים, דאס איז איינס פון דיע זאכן, ששוו וואס איז גלייך גיטי נשים לשחרורי עבדים. איז דאך אויך שווער ניתני, זאל אמאל לערנען דברים. אלא, האב איך חרטה פון פריערדיגן. פריער האט איך געזאגט יעדע זאך א טעם פארוואס ער לערנט דרך, יעצט גיי איך זאגן א טעם אויף אלע ערטער איין טעם פאר אלע ערטער ווי ער לערנט דרך איז ביי אלעס דא איין טעם, פריער האט איך געזאגט אז ביי זב דעריבער לערנט מען דרך צו דערציילן ווייל דרכו של איש לבדוק, דעריבער לערנט מען ולירק בדרך אחד צו דערציילן דרכיה דאתרוג כירק, יעצט זאג איך אלא א אנדער טעם אינגאנצן. כל היכא דאיכא פלוגתא תני דרכים, דאס הייסט אזוי, אומעטום ווי ס'איז דא חילוקים, מיט איין זאך איז ער גלייך צו דעם און מיט איין זאך איז נישט דער דרך, דארט פאסט זיך צו זאגן דאס לשון דרכים. וכל היכא דליכא פלוגתא, דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין חילוקים, תני דברים און מ'עט צוגיין צו די אלע זאכן. ביי אונז אין די משנה פאסט זיך צו זאגן ג' דרכים, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן. ווייל נישט מיט אלע זאכן ווערט א אשה נקנה, ער גייט נאר זאגן אז א פערדע זאך חופה ווערט זי נישט קונה, חופה איז קונה ווען אויב ס'איז פריער געווען קידושין, אבער חופה במקום קידושין איז עס נישט. די זעלבע זאך דארט ווי עס שטייט בשבעה דרכים בודקים את הזב, מיינט ער צו זאגן נאר די שבעה דרכים הייסט א אונס לזיבה, אבער נישט קיין אנדערע אונס. די זעלבע זאך זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים, נאר מיט דעם איז עס גלייך וועט אבער זיין איינער זאגט תנו גט זה לאשתי און שטר שחרור זה לעבדי, ביי א גט קען איך חרטה האבן און ביי א שטר שחרור נישט, ווייל אזוי ווי עס איז געקומען ליד השליח האט ער שוין זוכה געווען בזכין לאדם שלא בפניו, דעריבער אז מיט איין זאך איז עס יא אזוי, מיט איין זאך איז נישט אזוי, פאסט זיך צו לערנען דאס לשון דרכים, די זעלבע זאך דארטן אתרוג שוה לאילן בג' דרכים ולירק בדרך אחד, איז דאך עס אויפגעטיילט מיט אנדערע זאכן צו א בוים מיט אנדערע זאכן צו ירק, אבער דארט וואו עס איז נישט דא קיין פונאנדערטיילונגען לערנט ער דברים דייקא נמי. וכל היכא דליכא פלוגתא תני דברים דייקא נמי, איך וועל דא ברענגען א ראיה אז דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין חילוקים לערנט מען דברים דקתני סיפא אין די סיפא שטייט רב לייב רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט אתרוג שוה לאילן לכל דבר ער זאגט לכל דבר לגבי דעם דין מעשר אויך זעט איר שטייט שוין נישט דערמאנט דאס ווארט דרך נאר דא ווערט שוין דערמאנט

א קנין סודר ווערט די אשה נישט נקנה. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון ווייל איך לערן דאך אפ דעם קנין כסף קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה מקניא בחליפין א פעלד קען מען קונה זיין מיט חליפין אזוי טרעפט מען זיך דארט ביי רות'ן וואס מען האט דארט קונה געווען די פעלד האט מען עס קונה געווען בחליפין

אפילו די כלי האט נישט קיין שווה פרוטה מאכט מען דעם קנין ואשה בפחות משווה פרוטה לא מקניא נפשה, א אישה ווינציגער ווי א שווה פרוטה וועט זי זיך נישט מקנה זיין ווייל עס איז אויף איר א שאנדע איז אפילו זאגט דער רש"י די כלי וואס מען מאכט חליפין איז מער ווערד ווי א פרוטה, אבער ווייל עס איז אזא קנין וואס ער קען זיין בפחות משווה פרוטה איז עס שוין פאר איר אזוי. איי וואס טוט זיך מיט שטר? שטר זאגט מען דאך, רש"י זאגט אין דער משנה אפילו דער שטר האט נישט קיין שווה פרוטה איז א קנין, ס'איז א גרויסע חילוק אויב דער קנין גייט צו אלס די שוויות, וואס איז דער קנין חליפין? קנין חליפין איז דאך אויך אזא ענין אז דער וועלכער פארקויפט באקומט א זאך פון דעם וואס קויפט נאכער גיט ער עס אים צוריק אבער עס איז דאך אויך א קנין אלעס וואס איז ענליך צו דעם קנין פון כסף און דעם קנין פון שוויות לו יצוייר ס'איז גלייך מיט דער זאך צו קנין כסף איז עס גלייך. ריכטיג, כסף דארף טאקע זיין א שווה פרוטה ביי קנין, און אויב ס'וועט זיין א כלי איז גענוג פחות משווה פרוטה, אבער דער קנין איז אויך א קנין פון דער ווערדע פון דער זאך, לו יצוייר א האלבע כלי, אפילו ס'איז מער ווערט, איז דא א שאלה צו מ'קען מאכן מיט דעם חליפין, ווייל די חליפין איז אויך דער חליפין אליין, די זאך האט א חשיבות. זאגן מיר ס'איז דאך גערעדט געווארן אבער שטר, שטר האט נישט צו זאגן אז די שוויות פון דער זאך, די חשיבות פון דער זאך מאכט דעם קנין, דער שטר באווייזט אז ער איז געווארן מקודש. מנינא דסיפא למעוטי מאי? למעוטי חליצה, דער מנין פון דער סיפא אז זי איז זיך קונה מיט צוויי זאכן גייט ממעט זיין חליצה. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען אז א אישה זאל ווערן געגט מיט חליצה, איך וואלט געוואלט מיינען תיתי בקל וחומר מיבמה אפלערנען א קל וחומר פון א יבמה, מה דאך יבמה שאינה יוצא בגט, א יבמה מיט גט גייט זי נישט ארויס. יוצא בחליצה קען מען איר גט'ן מיט חליצה ווערט זי אויס יבמה זו דא א אישה שיוצא בגט מיט א גט איז זי זיך קונה אינו דין שיוצא בחליצה איך וואלט געוואלט מיינען אוודאי און אוודאי גייט זי ארויס מיט חליצה ווייל דער קנין חליצה איז דאך שטארקער ווי א גט והא ראיה ביי יבמה קיין גט העלפט נישט און חליצה העלפט קא משמע לן לאזט מען די משנה הערן אז וקונה את עצמה בשתי דרכים, נאר בגט ובמיתת הבעל אבער נישט מיט חליצה, פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, אפשר זאל זיך אפלערנען פון קל וחומר פון א יבמה אז א אישה זאל ווערן געגט מיט חליצה, ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק ספר כריתות שטייט וכתב לה ספר כריתות,

פרעגט די גמרא, בכסף מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר א פרוי ווערט נקנה צו דעם מאן מיט כסף? ותו, נאך וועל איך דיר פרעגן, אין אמת'ן די גמרא האט דאך שוין פריער געזאגט דף ב' עמוד א', כ'לערן ארויס קיחה קיחה משדה עפרון, נאר דארט האט עס די גמרא דערמאנט אגב גררא, כדי צו פארענטפערן דעם לשון קנין פון דער משנה. אבער דא אויף גייט די גמרא זאגן די עצם זאך, ווייל ווי די גמרא וועט אויספירן פון קיחה אליין איז נישט גענוג, נאר איך מוז האבן אויף דעם נאך א פסוק אין כסף, די גמרא ווייטער דף ד עמוד ב' פירט אויס די גמרא איך מוז זאגן צוויי פסוקים, ותו נאך איז שווער, הא דתנן דאס וואס מיר האבן געלערנט, האב זכאי בבתו, דער טאטע האט דעם זכות אויף זיין טאכטער, סיי א קטנה, די זעלבע זאך ווען זי איז נאך, ווען זי איז שוין א נערה, בקידושיה, ער איז זוכה אין אירע קידושין, בכסף, ער קען נעמען כסף איר מקדש זיין, בשטר, אדער מען איז איר מקדש בשטר, נעמט ער דעם שטר, ובביאה, ער קען איר איבערגעבן אויף קידושי ביאה בעל כרחה, איז מיר אויך די שאלה מנלן דמיקניא בכסף, איינס איז מיר די שאלה פון וואנעט ווייסן מיר אז קידושין קען ווערן מיט כסף, און נאך א זאך וכסף דאבוה הוא, פון וואנעט ווייסן מיר אז די כסף באלאנגט צו איר טאטן. אמר רב יהודה אמר רב, האט געענטפערט רב יהודה פאר רב'ן, דאמר קרא שטייט אין פסוק ויצאה חינם אין כסף, ביי א אמה עבריה שטייט אז ס'איז דא ויצאה חינם. פריער ווערט דערמאנט יציאות וועלכע זי טוט זיך אויסלעזן, וואס הייסט זי טוט זיך אויסלעזן? איז למשל מען האט באקומען פאר איר דער טאטע איז פאר זעקס יאר זעקס הונדערט זוז, און זי האט דורכגעארבעט דריי יאר גיבט מען צוריק דריי הונדערט זי גייט ארויס, איז דאך דאס א אויסלעזונג מיט כסף, שטייט ויצאה חינם אין כסף, זי קען ארויסגיין חינם אין כסף, מיט וועלכן איז דאס? ווען זי ווערט א נערה איז אין אמת'ן דאך גענוג ס'זאל נאר שטיין ויצאה חינם, פארוואס דארף נאך שטיין דער אין כסף צו דרש'ענען אין כסף לאדון זה ביי דעם אדון ביי וועלכן זי איז געווען א אמה עברייה, ווען זי גייט ארויס פון אים באקומט ער נישט קיין כסף, ווען זי גייט ארויס בסימני נערות, אבל יש כסף לאדון אחר. אבער ס'איז יא דא כסף צו א צווייטן אדון, ווען זי גייט ארויס פון איר צווייטן אדון, ומאן ניהו ווער איז דאס, אב דער טאטע, דארטן איז יא פארהאנען כסף. ווייל אויב די תורה זאל מיר נאר וועלן דערציילן אז זי גייט ארויס בסימני נערות, איז גענוג ס'זאל נאר שטיין ויצאה חינם. פרעגט די גמרא, ריכטיג, ס'איז טאקע פון דא א ראיה אז ס'איז דעמאלט. ווען זי גייט ארויס פון אדון פון טאטן איז דא כסף, אבער ואימא לדידה, לאמער זאגן די כסף באלאנגט צו איר, ווען ס'זאל שטיין אין פסוק אין לו כסף, וואלט איך געקאנט גאנץ גוט מדייק זיין צו דעם אדון איז נישט דא קיין כסף, צו דעם אדון וואס זי ווערט אויס אמה עברייה, אבער צו דעם צווייטן אדון ווען זי גייט ארויס מרשות האב איז יא דא כסף. אבער איצט שטייט דאך נישט דאס ווארט לו, וועל איך טייטשן אזוי, ביי דער יציאה ווען זי גייט ארויס פון דעם אדון איז נישטא קיין כסף, אבער ביי דער יציאה ווען זי גייט ארויס פון דעם טאטן איז דא כסף, און צו וועמען באלאנגט עס? צו איר. ענטפערט די גמרא, איך קען אזוי נישט זאגן, מ'איז גורס השתא איז בעסער, השתא אביה מקבל קידושיה, אז די תורה האט געגעבן דעם טאטן דעם זכות, אז דער טאטע זאל פאר איר מקבל זיין די קידושין, דכתיב עס שטייט אין פסוק את בתי נתתי לאיש הזה, דער טאטע זאגט איך האב געגעבן מיין טאכטער צו דעם מענטש, הייסט עס אז ער דער טאטע האט רעכט איר מקדש צו זיין, ואיהי און זי שקלא כספא, און זי זאל נעמען די געלט, וואס פאר א זכות האט דער טאטע פון דעם וואס ער נעמט די קידושין אז ער דארף אוועק געבן? די געלט. זאגט די גמרא, ואימא וויל מען זאגן אזוי, ריכטיג, אז דארט ווען דער טאטע האט טוט איר מקדש זיין, איז נעמט דער טאטע די כסף, הני מילי קטנה, דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי א קטנה, דלית לה יד לקבל קידושין, א קטנה האט נישט קיין יד, ווייל זי איז נישט קיין בת דעה. דעריבער האט קען דער טאטע איר מקדש זיין, און דער טאטע גיט איר די כסף, און די כסף באלאנגט צום טאטן, אבל נערה דאית לה יד לקבל קידושין, אבער א נערה ווען זי האט געברענגט צוויי שערות, איז דאך שוין א גדולה לגבי יעדע זאך, זי איז שוין א בר דעת לגבי אלע דינים פון עונשין, לאמיר דארטן נאך זאגן תקדיש איהי נפשה, זי אליין זאל זיך מקדש זיין, ותשקול כספא, און זאל נעמען די געלט. איי דער פסוק שטייט את בתי נתתי לאיש הזה, דארט רעדט זיך האט איר מקדש געווען ווען זי איז א קטנה. שטעלט זיך א שאלה, דער פסוק ביי וועלכן רעדט זיך? דער פסוק רעדט זיך אז דער מאן נאך די חופה איז ער אויף איר מוצא שם רע, ווערט דאך דערמאנט אין דער פסוק אז ס'איז אמת אז זי האט מזנה געווען, ס'איז דא עדות אחר אירוסין קודם חופה קומט איר מיתה, מוז איך דאך זאגן אבער וואס רעדט זיך איז ביי א נערה, ווייל א קטנה איז דאך נישט קיין בת עונשין, וואזשע זאגט דא די גמרא הני מילי קטנה, דער פשט איז אזוי, די מ א די חופה טאקע ווען ס'איז געווען די מוציא שם רע דעמאלטס איז זי שוין געוועזן א נערה, אבער ווען די ווען האט איר דער טאטע מקדש געווען? פריער איז זי נאך געווען א קטנה, ממילא איז נאר א ראיה פון דעם פסוק א קטנה, אבער א נערה זאל זי קענען זיך אליין מקדש זיין און זי זאל נעמען די געלט. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק בנעוריה בית אביה, טייטש איך אזוי, בנעוריה ווען זי איז א נערה, בית אביה איז אלעס וואס וואס איז צו איר באלאנגט צו דעם טאטן, כל שבח נעורים יעדע פארדינסט וואס זי האט ווען זי איז א נערה, לאביה באלאנגט צום טאטן. לערן איך אפ פון דעם אז ווען זי איז א נערה אלע רווחים אזוי צו זאגען וואס זי האט צו וועמען באלאנגט עס צו דעם טאטען רש"י. בכסף מנלן הכא עיקר דא איז דער עיקר וואס איך לערן אפ פון וואנען ווייס איך מען קען מקדש זיין מיט כסף ולעיל, אין דף ב' עמוד א' וואס די גמרא האט עס דערמאנט קיחה קיחה משדה עפרון, אגב גררא נקט ליה, צו ער דארף דאס פארענטפערן לתרוצי צו פארענטפערן לשון קנין דמתניתין, טוט ער דאס אראפברענגען די בכסף מנלן, אבער דא א טוט די גמרא מאנען די ילפותא אז עס איז פאקטיש אז מען קען מקדש זיין א אישה מיט כסף, און די כסף פון א נערה באלאנגט צו דעם טאטן, דארף איך האבן אויף דעם צוויי פסוקים. זכאי בבתו, שהכסף יהיה שלו, אז די כסף באלאנגט צום טאטן, והוא מקבל השטר, דער טאטע נעמט די שטר פאר דער טאכטער ווען מ'איז איר מקדש, והוא מוסרה לביאה על כרחה, ער גיט איר איבער לביאה על כרחה אז ער וויל אפילו זי וויל ניט, לשם קידושין, בעודה נערה, ווען זי איז א נערה.

די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער נעורים לאביה. פרעגט די גמרא, ואלא, וויל איך דיר פרעגן א קשיא, דו האסט פריער געזאגט, שטייט אין פסוק בנעוריה בית אביה, טייטש איך בנעוריה ווען זי איז א נערה, בית אביה איז יעדע רווח וואס זי האט באלאנגט צום טאטן, וויל איך דיר פרעגן, הא דאמר רב הונא אמר רב, דאס וואס רב הונא האט געזאגט פאר רב, מנין שמעשה הבת לאב, פון וואנעט ווייס איך אז דאס וואס די טאכטער ארבעט, זי פארדינט, אז באלאנגט צום טאטע? שנאמר, שטייט אין פסוק, וכי ימכור איש את בתו, ווען א מענטש וועט פארקויפן זיין טאכטער, ווייס איך אליין אויף וואס פארקויפט מען א. לאמה פאר א אמה, איז דאך מיר דאס ווארט לאמה איבריג, טייטש איך אזוי, לאמה, אז ס'איז א באזונדער לימוד זאגט די תורה, איינמאל זאגט די תורה א דין וכי ימכור איש את בתו, און נאך א זאך זאגט די תורה, לאמה, אז זי איז גלייך צו אים ווי א אמה.

ווען זי איז א נערה, ווייל דעמאלט ווען זי איז א קטנה דארף איך נישט האבן קיין פסוק, אויב דער טאטע זבוני מזבין לה, ער קען איר פארקויפן איז דאך מיר שוין א פשיטא אז מעשה ידיה באלאנגט צו פאטער, נאר ווען גייט מיר די תורה מגלה זיין, ווען דארף איך האבן דעם פסוק אז מעשה ידיה באלאנגט צום טאטן ווען זי איז א נערה, האב איך אויף דעם א פסוק. פארוואס דארף איך האבן א באזונדערן פסוק? תיפוק ליה מבנעוריה בית אביה, אויב איך קען אפלערנען פון בנעוריה אז שבח נעורים באלאנגט צום טאטן, זאל איך עס אפלערנען לגבי דעם דין מעשה ידיה אויכעט, אלא. ווען איך זעה איך זעה איך קען נישט פון דארט אפלערנען אז ביי א נערה מעשה ידיה לאביה איז א סימן פון דארט קען ווייל דארט דארט רעדט זיך ביי אן אנדער זאך ווייל בהפר בהפרת נדרים הוא דכתיב דער פסוק גייט מיר דערציילן א דין פון הפרת נדרים דעריבער קען איך פון דארט נישט אפלערנען דעם דין פון מעשה ידיה לאביה הכי נמי די זעלבע זאך ווי קענסטו אפלערנען אז די כסף קידושין זאל באלאנגען צום טאטן פון דעם בנעוריה בהפרת נדרים הוא דכתיב דער פסוק רעדט זיך דאך בהפרת נדרים וכי תימא עסטו וועלן זאגן ריכטיג בנעוריה בית אביה דארף איך האבן לגופיה אויף הפרת נדרים. אז דער טאטע פארשטערט די נדרים פון זיין טאכטער ווען זי איז א נערה, אבער נילף מינה, אזוי ווי איך זע דארטן לגבי נדרים שטייט זי אין רשות פון טאטן, איז די זעלבע זאך לגבי קידושין אויך, ניין, פון נדרים קען איך נישט אפלערנען, ווייל נדרים איז א איסור זאך, ממונא מאיסורא לא ילפינן, ממון פון איסור קען איך נישט אפלערנען. וכי תימא, עסטו וועלן זאגן, הו, איך האב פון וואו אפצולערנען כסף קידושין, נילף איך וועל עס אפלערנען מקנסא. דער דין איז, אז איינער האט מאנס געווען, אדער מפתה געווען, א נערה, דארף ער באצאלן קנס חמישים כסף. און וועמען גיט ער דעם קנס? דעם טאטן. וועל איך זאגן, אזוי ווי דער קנס באלאנגט צום טאטן, איז די זעלבע זאך כסף קידושין באלאנגט אויך צום טאטן. ניין, כ'קען נישט אפלערנען פון קנס, מיר האבן דאך א כלל ממונא מקנסא לא ילפינן, געלט פון קנס לערנט מען נישט אפ. ווייל בכלל דער ענין פון קנס איז א חידוש. קנס איז דאך די טייטש, יענער וואלט עס נישט באדארפן באצאלן, דאס איז נישט פאר דעם שאדן, פאר דעם שאדן פאר די בושת ופגם באצאלט מען דאך באזונדער, נאר מען טוט אים קנס'ענען, איז דאס א ענין פון חידוש, און ממון פון קנס קען איך נישט אפלערנען, ממילא קען איך נישט אפלערנען כסף קידושין פון קנס, אז איך זאל זאגן אזוי ווי דער קנס די חמישים כסף באלאנגען צום טאטן, איז כסף קידושין אויך צום טאטן. וכי תימא עסטו וועלן זאגן דארטן נאר א חוץ דעם קנס איז דא געלט אויכעט בושת וואס זי ווערט פארשעמט און פגם וכי תימא עסטו זאגן נילף מבושת ופגם וואס בושת ופגם באלאנגט צום טאטן און דאס איז נישט קיין קנס און דאס איז ממון זאל איך פון דארט אפלערנען אויף כסף קידושין. ניין, שאני בושת ופגם, בושת ופגם איז עפּעס אַנדערש, דעריבער באַלאַנגט עס צום טאַטן, דאבוה שייך בגווייהו, דער טאַטע דאַרף האָבן מיט דעם אַ חלק, ווייל דער טאַטע קען דאָך איר מקדש זיין צו וועמען ער וויל, קען ער דאָך איר פאַרשעמען אַז ער זאָל איר איבער געבן, צוליב געלט וואָס מען וועט אים געבן, וועט ער איבער געבן למנוול ומוכה שחין וואָס זי וועט האָבן בושת און זי וועט האָבן פּגם, און יעצט דאָ, אַז דער האָט איר מאַנס געווען, איז שוין ווי מען זאגט געווארן ווינציגער ווערט וואס דער טאטע האט געקאנט נעמען פאר איר, דעריבער זאגן מיר אז בושת ופגם באלאנגט צום טאטן, אבער כסף קידושין פון וואנעט ווייס איך עס באלאנגט צום טאטן? אלא זאגט די גמרא אזוי, אין אמת'ן לערן איך אפ פון דעם ערשטן פסוק וואס מיר האבן פריער געזאגט ויצאה חינם אין כסף, דער אין כסף איז מיר איבריג. נאר איך האב דאך געהאט א קשיא, לאמער זאגן אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף ביציאה אחרת, און צו וועמען באלאנגט עס? צו איר. מסתברא די שכל זאגט, דכי קא ממעט, אז איך גיי זאגן אז יציאת אירוסין איז אנדערש פון יציאת אמה העבריה, איך גיי זאגן אז ביי יציאת אמה העבריה איז נישט דא קיין כסף, און ביי יציאה וואס זי גייט ארויס ווען זי ווערט מקודשת איז יא דא א כסף, איז די שכל זאגט דכי קא ממעט ווען איך גיי זאגן אז דאס זאל זיין אנדערש ס'זאל יא זיין כסף, יציאה דכוותה קא ממעט דארף זיין גלייך דא צו דארטן, אזוי ווי דארטן נאר אויב ס'זאל זיין כסף ביי יציאת אמה העבריה, צו וועמען וואלט געווען די כסף? וואלט עס געוועזן צו דעם, נאר אויב דארטן זאל זיין כסף ווען זי ווערט באפרייט די אמה העבריה, ווען זי ווערט באפרייט, וועמען וואלט מען עס געדארפן געבן? דעם אדון, אז מען פאר דעם וואס זי ווערט באפרייט באצאלט מען געלט, וועמען באלאנגט די געלט? פאר דעם בעל הבית, איז די זעלבע זאך וואס איך גיי ממעט זיין און זאגן אז ס'איז דא כסף ביי א יציאת אירוסין, מיינט מען אויך צו וועמען איז דא כסף? צו דעם מענטשן פון וועמען זי גייט ארויס. אזוי ווי דארטן זאגט דער פסוק, איך גיב דיר נאך א יציאה, א חוץ דעם וואס זי גייט ארויס מיט כסף, קען זי אמאל ארויסגיין מיט סימני נערות, און דער אדון באקומט נישט קיין כסף, דער אדון פון וועמען זי גייט ארויס באקומט נישט קיין כסף, איז דא א אנדער אדון בין איך ממעט, זי גייט ארויס פון א צווייטן אדון, פון דעם טאטן, און ווער האט כסף? דער אדון פון וועמען זי גייט ארויס, דער טאטע.